נאר איך מוז זי האבן ביז זונטאג פיר אזייגער, שפעטער באדארף איך זי ניט. קום, קראמאשאטקא, איך מוז שוין גיין, האט זיך דער דירעקטאר אויפגעהויבן און איבערגעלאזט דאס געלט ליגן פאר מאטקע'ן. מאטקע איז געבליבן זיצן, געקוקט אויפן געלט. ער איז רויט געווארן, האלב דערשראקן, און געשוויגן. דער דירעקטאָר מיט קראָמאַשאַטקאַן האָבן נאָך עפּעס גערעדט בײַ דער טיר מיט װעלװלען, פּלוצעם האָט װעלװל גערופֿן אין שטוב חנהלען. מאָטקע האָט זיך אױפֿגעכאַפּט בײַ דעם, װי אַ גערעצטער הונט, נאָר די באַלעבאָסטע האָט פֿון דער צװײטער שטוב אָפּגעענטפֿערט, אַז חנהלע איז ניטאָ, און זי איז אַלײן אַרױסגעקומען אױף דער שװעל. דער דירעקטאָר האָט געהערט, אַז חנהלע איז ניטאָ, האָט ער פֿאַרלאָזט מיט קראָמאַשאַטקאַן דאָס קאַפֿעהױז. אין שכינות מיט די מיידלעך וואו עס איז געווען דאס הייזל, אין דער צווייטער שטוב, האט געוואוינט א ייד א פאפירוסניק, אן ארעם מאגער יידל וואס האט געהאט א סך קינדערלעך. דאס ווייב זיינס האט נאר געבוירן צווילינגס, און פון דעם פיל קינדלען איז זי תמיד געווען א קראנקע און תמיד געלעגן אין בעט. דער פּאַפּיראָסניק פֿלעגט אַ גאַנצן טאָג אַרומלויפֿן אין די קליינע האָטעלן פֿאַרקויפֿן זײַנע פּאַפּיראָסן. די מאַמע איז קראַנק געווען, זײַנען די קינדער געבליבן אויף גאָטס באַראָט. די אמתע פּרנסה פֿון דעם ייִדן זײַנען אָבער ניט געווען די פּאַפּיראָסן, נאָר דאָס ווײַב, וועלכע איז אַ מאָל געווען אַ נייטערן, האָט נאָך ביז הײַנטיקן טאָג אויפגעהאלטן א ווארקשטאט, דאס הייסט קליינע מיידלעך אויף דער לער זענען ביי איר געזעסן און האבן גענייט קינדער-קליידלעך. די שוואכע קינדלדיגע אידענע האט די קליידלעך צוגעשניטן און די מיידלעך האבן זיי גענייט. מיט דער שניט-סחורה פאר די קליידלעך פלעגט מען דערווייל די בעטן צודעקן, די טישן גרייטן אדער די קינדער צודעקן ביינאכט. צו דער ייִדענע מיט די קינדערלעך פֿלעגן די מיידלעך פֿון הײַזל אָפֿט אַרײַנקומען. בײַ טאָג, ווען זיי האָבן גאָר ניט געהאַט צו טאָן, האָבן זיי פֿאַרבראַכט בײַ דער קראַנקער ייִדענע. איינע האָט געהאָלפֿן די קינדערלעך וואַשן, אויסקעמען, אַ צווייטע, דאָס געפֿעס וואַשן. טייל האָבן אַפֿילו געהאָלפֿן די קליידלעך נייען. בכלל, האָט עס די מיידלעך פֿון די הײַזלעך געצויגן צו די שכנים. זיי האבן ליב געהאט געפינען פריינט צווישן די איינוואינער פון הויז. און די שכנים האבן קיין באזונדער געפיל און באציאונג ניט געהאט, ניט צו די מיידלעך, ניט צו זייער פראפעסיע. יעדער איינער האט זיך זיין פרנסה, און קיינעמס פרנסה קומט ניט אן גרינג. האבן זיי גיכער די מיידלעך באדויערט איידער פאראכט. און אפט מאל אויך ניט באדויערט. זיי זײַנען צוגעוווינט געוואָרן צו זיי און פֿאַרטראָגן זיך מיט זיי ווי גלײַכע מיט גלײַכע, צומאָל אַפֿילו זייער באַפֿרײַנדעט. מאַרי די קונצמאַכערן, מאָטקעס נקבֿה, האָט זיך באַפֿרײַנדעט מיט דעם פּאַפּיראָסניקס ווײַב. זי האָט געהאָלפֿן די קינדער אין דער באַלעבאַטישקייט, האָט ליב געהאַט שמועסן מיט דער קראַנקער ייִדענע, וועלכע פֿלעגט זיצן אָפֿט בײַם פֿענצטער און לופֿט כאַפּן. דאָס לעבן אין דעם הײַזל, װאָס מאָטקע האָט זי אַהין אַרײַנגעבראַכט, איז איר גאָר ניט געפֿעלן, ניט צוליב דער אומאָנשטענדיקײט פֿון דער פּרנסה, נאָר עס איז איר פּשוט לאַנגװײַליק געװאָרן. צו ערשט, װען זײ זײַנען נאָר אַרײַנגעקומען קײן װאַרשע, האָט זי אינטערעסירט װאַרשע. איצט האָט זי שױן אַ ביסל וואַרשע געקענט. געווען שוין אויף דער מאַרשאַלקאָווסקי-גאַס, אין זאַקסישן גאָרטן, אין ייִדישן טעאַטער, און זי האָט געבענקט נאָך דער בויד, נאָכן אַרומפֿאָרן מיט די קונצמאַכערס פֿון שטאָט צו שטאָט. זי וואָלט שוין לאַנג פֿון דאַנען אַנטלאָפֿן, נאָר זי האָט מורא געהאַט פֿאַר מאָטקען. מאָטקע איז געוואָרן ניט נאָר איר הערשער, נאָר אויך איר באַשיצער. ווי אַלע אַנדערע מיידלעך, האָט זי אויך פאר מאטקען געהאט דאס געפיל פון ליבע און אונטערטעניקייט. מאטקע איז פאר איר געווארן אין דער גרויסער שטאט ווארשע איר פאטער, איר עלטערער ברודער, דער איינציגער מענטש וואס זי פארמאגט. און אלץ וואס ער טוט איז גוט, און מען באדארף אים הערן בלינדערהייט און פאלגן אלץ וואס ער הייסט. דאס וואס ער האט אפגעטאן קאנאריקן אין וואלד האט אים געשטעלט אין איר אויגן ווי א גאט. און די אימה פאר אים איז פארקערט געווארן אין ליבע. זי האט זיך גארניט געקענט פארשטעלן ווי זי וואלט געקענט א טאג איבערלעבן אן מאטקע'ס אייבערהערשאפט איבער איר, און ווען מאטקע פלעגט קומען און בייזערן זיך אויף איר, אוועקנעמען דאס געלט, דאס טרינקגעלט וואס זי האט געקראגן פון די געסט, און זי גוט אויסשעלטן, האט זי געפילט אז זי געהערט צו אים, אז זי האט א היים און א פאטער. דערפאר האט דער וויזיט פון די געסט, וואס האבן זיך אזוי מאדנע געהאלטן צו איר, ארויפגעווארפן אויף איר א שרעק. זי איז ניט געוואוינט געווען אז זי זאל אן אנדערן הערן ווי מאטקען. ווי פיל פון די מיידלעך, ווען זיי האבן עפעס געהאט אויפן הארצן, פלעגן זיי אריינקומען צו דעם פאפיראסניק'ס יידענע, אוועקזעצן זיך פאר איר בעט, און זיך איר פארטרויען, אזוי האט דאס מארי איצט אויך געטאן. אוי לאה לעבן, געקומען צו מיר אזעלכע רייכע מענטשן, האבן מיך עפעס אזוי מאדנע באקוקט, גארנישט געוואלט פון מיר, נאר אזוי מיך באטראכט ווי זיי וואלטן מיך געוואלט קויפן. אוי, וואו איז קאנאריק? דאס הארץ שרעקט מיך אזוי. וועלוול האט זיי אריינגעפירט, האט זי דערציילט פאר דער אידענע אין בעט. יע, שוין נאר נער קאנאריק ווייסט אוודאי דערפון, אן קאנאריקן וואלט ווער וואל ניט דערוועגסט זיך זיי ארויפצושיקן, און אז דו האסט קאנאריקן, האסטו שוין פאר קיין מיט וואס מורא צו האבן, האט זי די אידענע געטרייסט. פאר קאנאריקן האבן זיי אלע מורא, ער איז שטארקער פאר זיי אלע, הע, וואס דען, אז דו האסט קאנאריקן נאר? האט די אידענע געזאגט און מארי איז שטאלץ געווען און רואיג געווארן. נאר באלד האט זיך קאנאריק געוויזן אין טיר. נינא? נינא האט זיך אויפגעכאפט ווי פון א דונער. אט שוין קאנאריק! און איז ארויס אין קארידאר. גיי טוה דיך אן, איך האב ערגעץ מיט דיר צו גיין. קאנאריק! וואס שטייסטו? מאך עס פלינקער, איך האב קיין צייט. אַרײַן געקומען אין שטיבל אַרײַן, האָט דאָס מיידל אים בײַ דער האַנט אָנגענומען. קאַנאַריק, װוּהין װילסטו מיך פֿירן? װעסט שױן זען. זי האָט זיך נענטער צוגערוקט צו אים און מיט שרעק אים געקוקט אין די אױגן אַרײַן. װער זענען עס געװען די פֿרעמדע לײַט? וואס איז דיין עסק? זי האט אים אנגענומען ביי ביידע הענט, צוגעדרוקט זיך צו אים און געקוקט אים אין די אויגן אריין, מאטקע, וואס ווילסטו טון מיט מיר? דער יונג האט פארביסן די ליפן, מיט שרעק זיך אומגעקוקט, צי קיינער האט ניט געהערט זיין נאמען, פארקלעמט א פאר פויסטן. וואס האסטו געטון? עס האט דאך ווער געקענט הערן! איך וועל דיר די ציין אויסהאקן! שלאג מיך, שלאג מיך וויפיל דו ווילסט, טו מיט מיר וואס דו ווילסט, נאר גיב מיך ניט אוועק צו פרעמדע מענטשן, פארקויף מיך ניט, פארקויף מיך ניט, מאטקע, מיין איינציקער טייערער מאטקע! און דאס מיידל האט זיך אים געווארפן צו די פיס, ארומגענומען זיינע פיס און זיך צוגעקלעמט צו אים, זי האָט שוין ניט גערעדט קיין וואָרט, נאָר געקוקט אויף אים מיט אַזעלכע זשעדנע אויגן, ווי אַ שטומער הונט קוקט אויף זיין באַלעבאָס, אַז ער זאָל אים ניט אַוועקטרייבן. טו דיך אָן, איך וויל דיך פירן צו אַ גאַסט אין אַ האָטעל אַריין, האָט מאָטקע געזאָגט, כדי זי צו באַרואיקן. אָט שוין בין איך באַלד פאַרטיק, איז זי אויפגעשפּרונגען, מיט דאַנק אין די אויגן אַ קוק געטאָן אויף מאָטקען און געכאַפּט זיך פלינק אָנטאָן. קאַפּיטל פֿיר די אַלטע שטאָט האָט אָנגעצונדן אירע לאָמפּן אויף די גאַסן פֿאַר איר נאַכט-לעבן. באַלד האָבן די ביליקע קינעמאַטאָגראַפֿן אָנגעהויבן אַרויסגיסן זייער געל און גראָ גאַז-ליכט. דאָס ליכט האָט זיך געגליטשט איבער די אַלטע מויערן, בלוילעך שאָטנדיק באַלויכטן די כמורע אַלטע ווענט פֿון די הייזער.

און מען האט עס געטאן. באלד האבן זיך אויך באוויזן די סטרוזשעס מיט זייערע געליבטע אין די ארעמס און זייערע הארמאניקעס. ווייבער מיט קינדער אויף די הענט האבן זיך אויסגעזעצט אין די אויסגעטריקנטע רינשטאקן, געכאפט פרישע לופט, און מיט זייערע אויסגעבלויזטע, אויסגעדארטע בריסט געקארמעט זייערע קינדער, ווי יעדע לעבעדיג באשעפעניש טוט עס, און שעמט זיך ניט. עס איז געווען א זומער נאכט, לופט האט געפעלט אין די ענגע שמאלע הייזער פון דער אלטער שטאט וואס האבן קיין הויפן ניט, און דער דורשט נאך לופט האט ארויסגעווארפן די מענטשן פון די וואוינונגען אויף דער גאס ארויס. און דאס אינטימע מענטשליכע לעבן וואס שפילט זיך תמיד אפ אין די סודות'דיגע באהעלטענישן פון די וואוינונגען האט דאסמאל פריי און אפן זיך אויסגעלייגט אויף דער גאס. צו שעמען זיך איז ניט געווען וואָס. איינער האָט דעם צווייטן ניט געקענט. און אַלעמען האָט די נויט געטריבן צו לייגן זיך אויף דער גאַס, אויסגעבעט מיט קישנס, און פאַר גאָט און פאַרן שימערדיקן הימל האָבן זיי געלאָזט זייער ליבעלוסט פריי ווי זי האָט געוואָלט. פרייטאג צונאכטס איז עס געווען, און אידישע ווייבער האבן געהאט אפגעקאכט עסן אויף דעם גאנצן שבת'דיגן טאג, און דאס געשמאק פון די אפגעקאכטע פיש און דער ריח פון די געדעמפטע פליישן האט זיך ארויסגעריסן פון די הייזער אויף דער גאס ארויס און פארכאפט אלעמען מיט זייער פעפערדיגן טעם. וואָס אַ מאָל זײַנען די טראָטואַרן פֿון דער אַלטער שטאָט געדיכטער געוואָרן מיט שפּאַצירער. דאָס זײַנען געווען געסט, וואָס זײַנען אַראָפּגעקומען פֿון די אַנדערע טיילן שטאָט צו די מיידלעך פֿון די הײַזלעך. פֿאַרשיידענע יונגעלײַט און עלטערע, אין פּשוטער מענטשלעכער קליידונג און אין אָפֿיציעלער, זעלנער און אָפֿיצערן, באַאַמטע און ציווילע, אַלע זײַנען דאָ געווען גלײַך. אַלעמען האָט די ליבעלוסט געבראַכט צו שלעפּן אין דער אַלטער שטאָט, און באַלד האָבן זיך אויסגעמישט די מיידלעך פֿון די הײַזלעך מיט די געסט, די פֿאַרבאָטענע ליבע אין איינעם מיט דער על-פּי-חופּה וקדושין דערלויבטער ליבע. צווישן זיי האָבן זיך געדרייט מוטערס מיט זייגקינדער, סטרוזשעס מיט דינסטן און קינדער פֿון פֿאַרשיידענעם עלטער, וואָס האָבן זיך געפּלאָנטערט אונטער די פֿיס, און אלעמען האט באלויכטן דאס האלב פארפירערישע האלב סודות'דיגע גרויע גאז ליכט וואס האט זיך געגאסן איבער די פאראומערטע בלוילעך פארשאטנטע ווענט. און די גרויסע ציוויליזירטע שטאט ווארשע איז מיטאמאל געווארן פארוואנדלט אין אן אוראלטן וואלד וואו אוראלטע מענטשן וועלכע האבן זיך נאך ניט געשעמט צו ליבן האבן געפייערט זייער אוראלטן נאטור יום טוב. אין דעם יריד פון ליבע פלעגן פון צייט צו צייט דורכמארשירן אויף די טראטוארן די היטער פון ארדענונג, א סטראזשניק אדער א פריסטאוו, און נאכקוקן צי אלץ איז אין ארדענונג. נאר אפט מאל האט דאס מענטשליכע גובר געווען זיינע ערנסטע פליכטן, און דער היטער פון געזעץ איז אליין פארשוואונדן מיט א טולענעם ווייסן פארפירערישן פלעק אין דער טונקל פון א לאבירינטישן קארידאר. דאָס קאַפֿע-הויז וואַרשאַווסקי איז אין אָוונט באַלעבט. אויפֿן בופֿעט זײַנען אויסגעשטעלט פֿאַרשיידענע געבעקסן און אַנדערע גוטע זאַכן, וואָס מען האָט בײַ טאָג באַהאַלטן פֿון די פֿליגן, און הינטערן בופֿעט זידט דער גרויסער סאַמאָוואַר. די טישלעך אין קאַפֿע-הויז זײַנען אויך באַזעצט, און אַ דינער רויך פֿון פּאַפּיראָסן און ציגאַרן הילט אײַן, ווי אַ וואָלקן-שלייער אַלץ און אַלעמען. די מערסטע געסט אין קאפע הויז זענען די פאטראנען פון די פארשיידענע הייזלעך אין דער געגנט. עס געפינט זיך אבער שטענדיג אויך א צאל גלאט אזוי געסט וואס קומען אריין אין אוונט קאפי טרינקען און א דאמינא שפילן. אמאל אויך א פרעמדער, אן אראפגעפאלענער. אין הינטערגרונד זיצן א פאר מיידלעך, אנגעטאן אין קליידלעך מיט שרייענדיגע קאלירן, מיט נאסע פארשארטע פארקעמטע האר, און א ריח פון ביליגן פערפום און פודער לאזט זיך הערן פון דארטן. דאָס זײַנען די מײדלעך, װאָס כאַפּן זיך אַרײַן פֿון דער גאַס אָפּרוען זיך אַ ביסל, צו זען אַ פּאַטראָן אָדער אַ באַלעבאָס פֿון אַ הײַזל און מיט אים עפּעס איבערצורעדן. הינטער דעם בופֿעט שטײט ניט הײַנט װי אַלע מאָל חנהלע אָדער די באַלעבאָסטע פֿון קאַפֿעהױז. עס איז הײַנט פֿרײַטיק צו נאַכטס, און דער באַלעבאָס פֿון קאַפֿעהױז, װאָס איז אַ גאַנצע װאָך פֿאַרנומען בײַ זײַן געשעפֿט, איז אַהײם געקומען, זיצט ער זיך מיט זיין פאמיליע אין דער קיך און ריכט אפ שבת. פון דער קיך רייסט זיך טאקע ארויס דער געשמאק פון פיש און א פארשלאפענער ניגון פון זמירות. הינטער דעם בופעט שטייט א גויע, די סטרושקע פון הויז, וואס מען שטעלט זי אן איבער שבת צו נעמען געלט פון די געסט, און לעבן איר שטייט אויף דער וואך א יונגל איינער פון דעם צווילינג און היט אפ אז די גויע זאל דאס קליינגעלט צו זיך אין קעשענע ניט אַראָפּלאָזן. דאָס היטן די גויע קומט פֿאָר אָפֿן. די גויע ווייסט דערפֿון. די געסט ווייסן אויך דערפֿון, און אַלע היטן זי, אַז זי זאָל דעם פֿירער אָדער זעקסער, וואָס זי נעמט אָפּ פֿאַר אַ גלעזל טיי, גלײַך אַרײַנלייגן אין קאַסע אַרײַן. בײַ איינעם פֿון די טישלעך איז געזעסן מאָטקע מיט זײַן שפּאַניערין, דער דראָטנגייערין. די דראָטנגייערין איז נישט געגאַנגען ווי די אַנדערע מיידלעך אויף דער גאַס. מאָטקע האָט זי ניט געלאָזט. זי איז נאָר געווען פֿאַר בעסערע געסט אין די האָטעלן צו פֿירן אָדער פֿאַר אָפֿיצערן, וואָס פֿלעגן אַראָפּפֿאַלן אין דער אַלטער שטאָט. דערפֿאַר איז זי אין אָוונט ניט געווען אָנגעטאָן אין באַטיסט ווי די אַנדערע מיידלעך, נאָר אין מער אָנשטענדיקער קליידונג, אין אַ זײַדן-ווײַסן בלוזקעלע מיט אַ טיף אויסגעשניטענעם האַלדז און אויס געבלויזטע אָרעמס און מיט אַ סך שפּאַנישע קעמעלעך אין די האָר. קאַנאַריק האָט אַ חוץ איר זיך געהאַט שוין געקראָגן אַנדערע מיידלעך, וואָס האָבן געאַרבעט פֿאַר אים, אָבער די אַנדערע מיידלעך זײַנען מערסטנס געווען עלטערע שוין ביליגע סחורות, וואָס זײַנען געווען אין גאַס, און מיט יענע איז אים ניט אָנגעשטאַנען צו גיין אָדער צו זיצן מיט זיי בײַ איין טישל. דאס גאנצע קאפע הויז און די הייזלעך אין דער געגנט האבן שוין געוואוסט די פראפאזיציע וואס מען האט געמאכט דער שפאנקע, און אז דער דירעקטאר פון אקוואריום איז געקומען אנגאזשירן אין זיין קאפע שאנטאן. די שפאנקע איז מיטאמאל געווארן א גרויסע מיוחס'טע אין דער אונטערוועלט, צו דעם פּאָרל, צו קאַנאַריק מיט דער שפּאַנקע, האָבן זיך געשאַרט די מיידלעך פֿון די הײַזלעך. אַלע האָבן זי מקנא געווען, דער שפּאַנקע, און אַלע האָבן זיי געוואָלט קומען אונטער קאַנאַריקס הערשאַפֿט. ערשטנס, איז קאַנאַריק געווען אַ פֿרישער, געזונטער יונג, וואָס אַלע צוהאַלטערס און וואוילע יונגען האָבן מורא געהאַט פֿאַר אים, און זיינס אַ נקבֿה, דערוועגט זיך קיינער ניט צו טשעפּען. און צווייטנס, האָט קאַנאַריק גוט באַהאַנדלט זיינע נקבֿות. ער האט זיי אפט ארויסגעפירט שפאצירן, ער פלעגט זיי נעמען אין טעאטער, אין שטאטישע גארטנס, זיי קויפן שיינע זאכן צום אנטון. דערפאר איז שטענדיג ביי זיין טיש געווען פול מיט מיידלעך. דאס מאל זענען אויך די לאוויטשערן און די גאסטינערן אריינגעקומען פון גאס אין קאפע הויז. דערזען קאנאריקן מיט דער שפאנקע, זענען זיי צוגעפאלן צום טישל און זיך געפריידט מיט זיי. די לאָוויטשערן און די גאָסטינערן האָבן אָבער געהערט צו שליימעלע שלאָסנהעקער. שליימעלע שלאָסנהעקער איז געווען אַ יונג, וואָס דער גאַנצער גזשיבאָוו און דער אייזענער טויער האָבן אַ מאָל געציטערט פֿאַר אים. מען האָט דערציילט פֿון אים גבורות, אַז ער שלאָגט זיך מיט צען סטראַזשניקעס און ברעכט אויף שלעסער ווי דורך אַ צויבער-וואָרט. אָבער דאָס איז אַלץ געווען אַ מאָל, היינט לעבט שליימעלע שלאסנהעקער מער מיט די לאָרבערקרענץ פון זיין פארגאנגענהייט איידער מיט היינטיגע אויפטוען. ער טרינקט צופיל ביר און פון דעם האט ער געקראגן א גרויסן בויך און גלאט אזוי איז ער שוין אלט געווארן. און זינט דער נייער שנעק וואס איז געקומען פון אל די שווארץ יאר האט אים אזוי די באקן אונטערגעהאקט ווען ער האט יענעם געוואלט די שפאנקע אפשלאגן, און דער יונג איז אָפּגעלעגן אַ פּאָר וואָכן אין בעט, האָט שלעמעלע שלאָסנהעקער פֿאַרלוירן פֿון זײַן אויסטערלישן גלאַנץ, און דער אויפֿגייענדיקער שטערן איז געוואָרן קאַנאַריק מאָטקע. נאָר דאָך שרעקט נאָך שלעמעלע שלאָסנהעקער מיט זײַן פֿאַרגאַנגענהייט, און חבֿרה ווילן זיך ניט טשעפּען צו אים. איטלעכער פֿון די גרויסע שטערן האָט אַרום זיך משרתימלעך. שלאַטן-שמשים רופֿט מען זײ, װי אַ קיניג זײַנע מיניסטאָרן. קאַנאַריק האָט נאָך ניט געהאַט זײַנע. ער איז נאָך געװען צו יונג און ניט פֿאַרשטאַנען דעם װערט פֿון די שלאַטן-שמשים, האָט ער זײ געיאָגט פֿון זיך. אָבער שלעמעלע שלאָסנהעקערס רעכטע האַנט איז געװען יוסף פֿון מאַלפּע. דאָס איז געװען אַ קלײנער יונג אַ הױקער מיט אַ גרױסער קרומער נאָז, װאָס האָט געדינט שלעמעלען אַזױ געטרײַ װי אַ הונט און איז אין גאַנצן געװען פֿאַרנומען מיט זײַן רבינס גלאָריע און גבֿורה. שלעמעלעס חסיד איז אין אָװנט אַרומגעגאַנגען איבער די טראָטואַרן פֿון דער אַלטער שטאָט און האָט אַכטונג געגעבן אױף שלעמעלעס מױדן, צי זײ פֿירן אַהײם די געסט אָדער זײ דרײען זיך נאָך אַרום אין גאַס. אַז די מיידלעך האָבן אים דערזען, האָבן זיי זיך געשראָקן פֿאַר אים ווי פֿאַר אַ שפּיאָן און אָנגעהויבן מיט חוצפּה שלעפּן געסט, ווײַזנדיק, אַז זיי אַרבעטן גוט. ווי קאַנאַריק איז געזעסן מיט זײַן שפּאַנקע בײַ אַ טישל אין קאַפֿע-הויז, און די לאָוויטשערין מיט דער גאָסטינערין האָבן זיך אויך צוגעזעצט צו זיי, איז אַרײַנגעקומען יוסף פֿון מאַלפּע. מיט די כיטרע אייגעלעך, ווי בײַ אַ קאַץ, האָט ער זיך אומגעקוקט אין קאַפֿע-הויז. דערזען אז קאנאריק זיצט מיט שלעמעלע שלאסנהעקערס נקבות איז ער פארשוואונדן ווי א ווינט. עס איז אייגנטליך געווען קעגן דעם אנגענומענעם געזעץ פון דער אונטערוועלט אז א חברה'מאן א גוטע ברודער טאר ניט זיצן מיט נקבות פון אן אנדערן, ווייל דאס איז שוין געווען א סימן אז יענער וויל די נקבות אפשלאגן. די מיידלעך האבן אבער ניט באמערקט אז יוסף פון מאלפע האט זיי נאכגעשפירט און זיי זענען ווייטער געזעסן. באלד זענען זיי געקומען אנזאגן דערפון אנדערע מיידלעך, ווארום איינע האט די אנדערע אפגעהיט. שרה'לע, געדענק אין גאט, די מאלפע איז דא געווען און האט אייך געזען זיצן מיט קאנאריקן, וויי איז מיר! האבן די מיידלעך אויסגעשריגן, דערשראקענע געכאפט די טיכער אויפן קאפ און געוואלט פלינק ארויס. אין מאטקע'ן האט זיך אויפגעוועקט דער ווילן צו הערשן און ווייזן ווער עס איז שטארקער, האט ער אויסגעשריגן, זיצן! איך הייס זיצן! די מיידלעך זענען בלאס געווארן, ניט געוואוסט וואס צו טאן. געוואלט האבן זיי בלייבן, און אין הארצן זיך געפרייט וואס קאנאריק איז גרייט זיי איבערצונעמען אונטער זיין רשות. זיי האבן אבער מורא געהאט פאר שלמה'לע שלאסנהעקער און פארן סקאנדאל וואס וועט ארויסקומען. נאר קאנאריק האט באפוילן מיט אזא שטרענגן טאן, אז זיי זענען זיצן געבליבן בלאס, אין טויט-שרעק. גיט אהער קאפע, קעסקיכלעך! האט קאנאריק באפוילן. די געסט אין קאפע הויז זענען נייגעריג געווארן וועגן דעם סקאנדאל וואס דא וועט ארויסקומען. זיי זענען געבליבן זיצן אויף זייערע ערטער, און פון דרויסן זענען אנדערע געקומען זען וואס דער סוף וועט זיין. עסט, טרינקט! האט קאנאריק באפוילן די מיידלעך. די מיידלעך זיינען אָבער געבליבן זיצן מיט האַרצקלאַפּעניש און אָנגעהויבן זיך בעטן, קאַנאַריק לעבן, וואָס ווילסטו האָבן? לאָז אונדז גיין! שלעמעלע וועט דאָך אונדז ממית'ן! האָט ניט קיין מורא, איך בין דאָ! לאָמיר זען, ער זאָל זיך דערוועגן אייך אָנרירן, דעם קאָפּ וועל איך אים שפּאַלטן! די מיידלעך האָבן זיך אינעווייניק געפרייט אויף קאַנאַריקן. עסט, טרינקט, איך הייס! האָט קאַנאַריק באַפֿױלן מיט די אױגן. די מײדלעך האָבן געפֿאָלגט מיט אַנגסט און האַרצקלאַפּעניש און געשװיגן. באַלד איז אַרײַנגעקומען שלעמעלע שלאָסנהעקער. ער איז שױן געװען אַן עלטערער יונג, די געשטאַלט פֿון אַ ייִדן אין די פֿערציקער, אַ ברײטבײניקער, מיט אַ בױך, מיט אַ רױטן קאַרק. די גאָלדענע קייט האָט זיך געבאָמבלט אויף זיין בויך פון זיינע שווערע טריט, נאָר דאָס פּנים, כאָטש שוין פאַרעלטערט, מיד און אויסגעלאָשן, האָט עס נאָך געהאַט אין זיך וואוילע-יונגערישע שפּורן, קורצע וואָנצעלעך און גרויסע ברעמען מיט אַ פּאָר גרויסע, אָפּגעשטאַנענע אויערן, און ער האָט געוואָרפן אַ שרעק פון דערווייטנס. שטיל איז געוואָרן אין קאַפעהויז ביי זיין אַריינקומען ווי פאַר אַ שטורעם.

צוערשט זיך שטיל שווייגנדיג ארומגעקוקט ווי ער וואלט עפעס געזוכט, און אז ער האט לסוף באמערקט די צוויי נקבות זיינע האט ער געפרעגט מיט פארוואונדערונג, וואס טוט איר דא? וואס גייט איר ניט אין גאס ארויס? אט שוין, נאר געוואלט א גלעזל טיי טרינקען, רופט זיך אן די גאסטינינער און הייבט זיך אויף, זיצן בלייבן! האט קאנאריק געגעבן מיטן פויסט א קלאפ אין טיש אז די מויד און אפילו שלעמעלע זענען גלייך צוריקגעטראטן אויף א טריט. די מויד האט זיך צוריקגעזעצט. וואס איז דאס? בענקארט! האט זיך שלעמעלע געשטעלט אים אין די אויגן אריין. קאנאריק האט אבער ניט געקוקט אויף אים, נאר געווענדט זיך צו די מיידלעך. דעם קאָפּ װעל איך צעשפּאַלטן, װער עס װעט פֿון דאַנען אַװעקגײן. דאָ זאָלט איר זיצן בײַ מיר בײַם טיש. איך װיל זען, װער עס װעט אײַך יאָגן פֿון דאַנען. אַזױ! שרײַט אױס שלמהלע, און אין זײַנע אױגן איז געלעגן אַ כּעס און אַן אימה, די מינוט אַרױס אין גאַס! די מינוט, אָדער איך צעשפּאַלט די קעפּ! די מײדן האָבן זיך מיט שרעק אַרומגעקוקט, ניט געװוּסט װעמען צו פֿאָלגן. זיי זײַנען שוין געשטאַנען, נאָר קאַנאַריקס בליק האָט זיי צוריק אַנידערגעזעצט. אַ מינוט האָבן אַלע געשוויגן. נאָר שלמהלע איז בלייך געוואָרן. די נאָזלעכער האָבן זיך אים געעפֿנט, די ציין פֿון מויל אַרויסגעשטעקט, און די אויגן האָבן אָנגעהויבן צינדן זיך בײַ אים ווי אַ פֿײַערל. ער האָט געפּרוּווט כאַפּן קאַנאַריקס בליק. אָבער קאַנאַריק האָט גאָרניט געקוקט אויף אים, ווי ער וואָלט גאָרניט געשטאַנען לעבן אים. וואָס טרינקסטו ניט די טיי? גיט ער אַ שאַר צו אַ גלאָז צו אַ מויד. דו ממזר איינער! האָט שלמהלע זיך געגעבן אַ רוק אויף קאַנאַריקן. ווי אַ שלאַנג איז קאַנאַריק פּלוצלונג אויפֿגעשפּרונגען און טיף אַרײַנגעקוקט שלמהלען אין די אויגן. אַזוי זײַנען זיי ביידע אַ מינוט-צוויי געשטאַנען איינער קעגן אַנדערן און זיך געקוקט אין די אויגן אַרײַן, ווי צוויי טיגערס איידער זיי ווארפן זיך איינער אויפן אנדערן. אין קאפעי הויז איז געווען שטיל אז מען האט געהערט די פליגן זשומען ארום די קעסקיכלעך. די יונגען זענען אלע געבליבן זיצן אויף זייערע ערטער, מורא געהאט זיך אריינצומישן, נאר די לאוויטשערן האט זיך ארויסגעכאפט פון טישל און געגעבן א געשריי צו דער באלעבאסטע, קומט אריין, זעט וואס דא טוט זיך! דער באלעבאס פון קאפע הויז, א הויך און שמאל אידל וואס האט ערגעץ וואו געהאט נאך א געהיים געשעפטל, די באלעבאסטע, די ווארשעווער דיקע אידענע, און חנה'לע, אלע שבת'דיג אנגעטון, זיינען געבליבן שטיין אויף דער שוועל פון קאפע הויז. זיי האבן געזען ווי די צוויי יונגען שטייען איינער קעגן דעם אנדערן, קוקן זיך אין די אויגן, און אן עלעקטרישער שטראם ציט זיך צווישן זייערע אויגן. קיינער האט זיך ניט דערוועגט צוצוגיין צו זיי, יעדער איינער האט זיך אינסטינקטיוו אפגערוקט און געווארט אויף דעם שטורעם ווען ער וועט אויסברעכן. נאר פלוצלונג האט חנה'לע, דאס אכצן יעריגע מיידל מיט דעם גלאנציגן שווארצן קאפ האר, פריש אפגעוואשן לכבוד שבת, אריינגעלאזט זיך צווישן די צוויי. זי איז אויסגעוואקסן לעבן מאטקע'ן, אויפגעהויבן די הענט און די אויגן צו אים און געזאגט מיט איר מיידלשער שטימע בעטנדיג זיך, קאנאריק, וואס טוען זי? מען וועט אונז דאס געשעפט שליסן. דער פריסטאוו דרייט זיך אויף דער גאס, קאנאריק, איך בעט אין. אין איר שטימע האָט זיך געהערט דאָס קלאַפּן פֿון איר האַרץ. אַלע האָבן מורא געהאַט פֿאַר איר, אַז זי זאָל ניט פּאַקן אַ קלאַפּ. די מוטער האָט געשריגן, חנהלע, גײ אַװעק! געדענק אין גאָט! חנהלע איז אַלץ געשטאַנען און געבעטן זיך, קאַנאַריק, טו דאָס ניט! און פּלוצלונג האָט קאַנאַריק אַװעקגענומען זײַנע בליקן פֿון שלמהלע שלאָסנהעקער און געװענדט זײ אױף חנהלעס געװאַשענע שבת-דיקע האָר. האָט געזען די צוויי שוואַרצע צעפּ וואָס פֿלעכטן זיך אַראָפּ איבער איר רוקן און די שרעק און די ריינקייט אין אירע אויגן. לאַנג קוקן אויף איר האָט ער ניט געקענט. ער האָט דעם בליק געבויגן צו דער ערד. אַ גוטער שמייכל האָט זיך צעגאָסן איבער זיין מויל און וואָנצעס, געקראַצט זיך מיט אַ האַנט אונטער אַן אויער און זיך אָנגערופֿן צו דער דראָטנגייערין. קום, נינאַ! גענומען די דראָטנגייערין, געװאָרפֿן אַ פֿאַראַכטנדיקן בליק אויף שלמהלען און געברומט אונטער דער נאָז, כאַפּט אים דאָס שװאַרץ יאָר! און איז אַרױס פֿון קאַפֿעהױז. קאַפּיטל פֿינף. איטלעכן שבת איז מט. כ ווי דער מנהג איז געווען, ארויסגעגאנגען שפאצירן מיט זיינע נקבות איבער דער שטאט, געפירט זיי אין זאקסישן גארטן אדער אין אידישן טעאטער, ווען דאס אידישע טעאטער האט געשפילט איינס פון די גוטע שטיקער וואו קינדער האבן געזונגען אסאך לידלעך און וואו מען האט פיל מאל קדיש געזאגט. דעם שבת האבן די מיידלעך ווי געווענליך פארבערייט זיך צום שפאציר.

די בלוזקעס, אויסגעזוכט זיך די שענסטע קליידער און באראטן זיך איינע מיט דער אנדערער וואס אנצוטאן. די מיידלעך האבן אויך מאטקע'ן פארבערייט צום שפאציר. איינע האט אים א העמד אויסגעפרעסט, די צווייטע האט אים די הויזן אויסגעפרעסט, אן אנדערע די סאמענטענע וועסט גערייניגט, און נאך אן אנדערע די שטיוול אים אפגעפוצט, ווארום וואס שענער און עלעגאנטער מאטקע איז געגאנגען אנגעטאן, ווען ער איז מיט זיי ארויס אויפן שפאציר, אלץ בכבוד'דיגער עס איז געווען פאר זיי, אלץ שטאלצער האבן זיי זיך געפילט. אז די מיידלעך זענען שוין געווען אנגעטאן, זענען זיי אריין צו דעם פאפיראסניקס אידענע, אז זי זאל זיי באקוקן און מבינות זאגן,

אז דאס שטייט ניט גוט און די קאלירן פאסן ניט, און אליין האט זיך ניט געשעמט אנצומעסטן א היטעלע אויף איר שבת'דיגן שייטל און געל פנים, און געטראכט פאר זיך מיט קינא, ווען זי האט אזוינע אנצוטאן, וואלט זי נאך היינט געווען א שיין ווייבל, און וואלט אין גאס ארויסשפאצירן אפילו קראנקערהייט,

ער האט געוואוינט מיט זיי אין שכינות הויז ביי הויז, און די מיידלעך האט עס געצויגן צו אים אין שטוב אריין, וואס זיי קענען אהין אריינקומען ווי שכינות און פריינט. עס איז ניט געווען פאר זיי די טיר צו פארמאכן, און אפט מאל האט מען פון זיי א טובה געהאט, אחוץ וואס זיי האבן די קינדער געטיילט צווייערס אדער געקויפט געבעקס און פלעגן זיין ווייב העלפן אין באלעבאטישקייט, האבן זיי אויך אונטערגעהאלטן זיין האנדל מיט די געהיימע פאפיראסן, פארקויפט פאפיראסן די געסט וואס זענען געקומען צו זיי. די טובות האבן געפירט צו פריינטשאפט, ניט געקוקט אויף דער פראפעסיע וואס זיי פראקטיצירן. דערצו האָט מען בײַם פּאַפּיראָסניק אין שטוב גאָר געהאַט פֿאַרגעסן, מיט װאָס די מײדלעך פֿאַרנעמען זיך. זײ האָבן זיך אױפֿגעפֿירט װי גוטע שכנטעס און װי אַנדערע געװײנלעכע מענטשן. און דער פּאַפּיראָסניק איז מיט דער צײַט דערצו אַזױ געװאױנט געװאָרן, אַז ער האָט אױך פֿאַרגעסן, אַז די מײדלעך זײַנען טומאת.

האָט ער זיך פֿאַרדרײט, אײַנגעטונקען זיך אין סידער און געזאָגט מיט אַ זינגענדיקן ניגון, על שלשה דברים העולם עומד, אױף דרײַ זאַכן שטײט די װעלט. און די מײדלעך האָבן זיך צוגעהערט צו דעם באַקאַנטן הײמישן ניגון און האָבן זיך געפֿילט אין דער הײם. מער פון אלע האט די לאוויטשערין שבת נאכמיטאג ליב געהאט צו פארברענגען ביים פאפיראסניק. זי איז געווען א פרומע טאכטער פון דערהיים. איר פאטער איז נאך ביז היינט א מלמד אין לאוויטש. זי האט זיך געהאט פארליבט אין א פריזירער, דער פאטער האט זי דווקא געוואלט חתונה מאכן עפעס דארט פאר אן אויסגעווייקטן ארעם בחור פון בית מדרש. פֿאַרדינט האָט זי געלט פֿאַר זיך, אַ זאָקנמאַכערין געװען. האָט זי דער פֿריזירער געהאַט אָנגערעדט, און זי איז אַנטלאָפֿן מיט אים קײן לאָדזש. דאָרט האָט ער זי ערגעץ װוּ אַרײַנגעגעבן, פֿון װאַנען זי איז געקומען אַהער אין הײַזל. הײַנט באַדױערט זי שױן דאָס ניט. איטלעכער האָט זיך זײַן אומגליק, און קײנעם קומט ניט אָן די פּרנסה גרינג. זי האָט דאָך געהאָפֿט אַ מאָל נאָך פֿון דאַנען אַרויסצוקומען און חתונה האָבן מיט אַן אָרנטלעכן מענטשן, און זי האָט געהאַלטן אין איין קלײַבן וועש אויף אַן אויסשטײַער. זי האָט עס געהאַט אַ באַזונדערע ליבע פֿאַר דעם פּאַפּיראָסניק און זײַן פֿאַמיליע, און אַז עס איז געקומען שבת, האָט זי ליב געהאַט צו הערן ווי ער לייענט פּרק, עס האָט איר דערמאָנט אָן פֿאָטער אין דער היים, און אפֿשר אָן איר אייגענעם לעבן, וואָס האָט איר טייל מאָל אויפֿגעשײַנט פֿאַר די אויגן ווי אַ חלום. דערווײַל האָבן אַלע מאָטקעס נקבות זיך פֿאַרזאַמלט, שוין אָנגעטאָנענע, בײַ דער שפּאַניערן און געוואַרט אויף מאָטקען.

און זי איז מער מיוחסת פאר זיי אלעמען, ווייל זי גייט ניט אויף דער גאס, נאר אין האטעלן, און מאטקע קויפט איר שענערע זאכן ווי אלע אנדערע. עס איז שוין געווען שפעט און מאטקע איז נאך ניט געווען. שלמה'לע שלאסנהעקער, איז שוין דא געווען, און ער האט צוזאמענגענומען די מיידלעך, די גאסטינינערן, די יאטילע און די בלאנדע ראזע, די לאוויטשערן האט ניט געוואלט גיין, זי איז איבערגעבליבן ביים פאפיראסניק און איינגעהערט זיך ווי ער זאגט פרק מיט דעם גמרא ניגון. די מיידלעך, מאטקע'ס כלות, האבן אומגעדולדיג ארויף און אראפ, געדרייט זיך, געקוקט פון די פענסטער פון די שטיגן, זיי האבן געהאט אנגעגרייט אים דאס העמד, דעם אנצוג, די שטיוול, דעם קראוואט, אבער מאטקע גייט ניט. די שפאנערן האט אויסגעטאן דעם הוט מיט די רויטע רויזן און האט זיך געשוואוירן, אז אפילו ער זאל צעזעצט ווערן וועט זי אויך שוין ניט גיין מיט אים שפאצירן. וועסט דיך לאזן איבערבעטן. אז ער וועט דיך בעטן וועסטו גיין, האבן די אנדערע מיידלעך געזאגט, ניט אן קנאה וואס זי איז די געליבטסטע.

אין אזא צייט אין קאפע הויז ווען קיינער איז ניטא, נאר זי האט זיך געמאכט ניט זעענדיג און ווייטער געלייענט אין איר ביכל. מאטקע האט זיך געדרייט אין אלקערל, אריינגעקוקט אין קאפע הויז ווי ער וואלט וועמען געזוכט. דאס מיידל האט אים ניט געפרעגט וואס ער וויל. ער איז געווען א היימישער און ער האט געקענט אריינקומען ווען נאר ער האט געוואלט. מאטקע האט זיך אומגעקוקט, די באלעבאסטע איז ניטא. די באלעבאסטע מיטן באלעבאס זענען געשלאפן אין דעם שטיבל, די ברידערלעך זענען אויך ניט געווען, נאר חנה'לע אליין איז געזעסן און האט געלייענט. דער יונג האט זיך געמאכט הארץ, אויסגעהוסט זיך און געשטעלט א טריט צום מיידל. געשטאנען זיך פון דערווייטנס און געזאגט מיט א שעמעוודיגער מינע, וואס לייענען זי חנה'לע, א ביכל? דאָס מיידל איז ניט געוואוינט געווען, אַז ווער פון די יונגען זאָל זיך ווענדן צו איר מיט אַנדערע זאַכן אַחוץ דערלאַנגען טיי אָדער נעמען באַצאָלט. און געוואוינט איז זי געווען, אַז אַלע, סיי די יונגען, סיי די מיידלעך, זאָלן זיך פאַרהאַלטן צו איר אָנשטענדיק. פאר דער באלעבאסטע אין די אויגן האבן זיי זיך ניט געשעמט צו רעדן די אויסגעלאסנסטע רייד, ווען חנה'לע איז אבער דערביי אריינגעקומען, האבן זיי באלד איבערגעהאקט און געזאגט איינע דער אנדערער, שאַ, א מיידל איז דא! זי האט געוואוסט פון דער פרנסה, מיט וועלכער די מיידלעך פארנעמען זיך, נאר זי איז שוין אזוי צוגעוואוינט געווארן דערצו, אז עס האט אויף איר קיין באזונדער איינדרוק ניט געמאכט, עס האט ניט געוועקט איר מיידלשע פאנטאזיע, ניט געבראכט דערצו אז זי זאל וועגן עפעס נאכקלערן. זי האט ווי די שכנים געהאלטן די מיידלעך פון די הייזלעך פאר אומגליקליכע, נאר וואס זאל מען טאן, קיינעמס פרנסה קומט ניט אן גרינג, און זי האט זיך באנומען צו זיי פשוט ווי צו אלע אנדערע מענטשן.

מאָטקע האָט געהאַלטן דאָס ביכל אין האַנט קאַפּױר איז רױט געװאָרן װי אַ חתן-בחור און געזאָגט מיט אַ שעמעװדיקן שמײכל, איך קען ניט לײענען. עפּעס אַ שײנע מעשׂה? יאָ, אַ שײנע מעשׂה. יאָסעלע הײסט זי. װאָס פֿאַר אַ מעשׂה? אַ מעשׂה מיט אַ יתום, װי ער האָט ניט געהאַט קײן טאַטן, קײן מאַמען, זיך אַרומגעװאַלגערט בײַ פֿרעמדע מענטשן, און מען האָט אים געשלאָגן אױך. האָט דאָס מיידל געזאָגט און אַ טרער האָט געגעבן אַ בליץ אין איר אויג אויף דעם העלד פֿון דער מעשׂה, וואָס זי האָט געלייענט. מאָטקע האָט זיך אַ מינוט פֿאַרקלערט. דאָס פּנים זיינס איז געוואָרן אומשולדיק, ווי ביי אַ קינד, און די אויגן ריין, און ער האָט אָפּגעענטפֿערט מיט אַ פֿאַרלוירן שמייכעלע, אוי, איז עס דאָך אַ שיינע מעשׂה, איך וואָלט זי געוואָלט הערן. איך וויל זי איהנען אַמאָל פֿאַרציילן. זי וועלן זי מיר פארציילן? יא! שאקלט דאס מיידל מיטן קאפ, גוט. חנה'לע, חנה'לע, קום נאר אריין! האט די מאמע גערופן פון דער וואוינשטוב מורא האבנדיג פאר מאטקע. מאטקע איז אוועק צו די מיידלעך. ער איז ניט גוט געווען דעם היינטיגן שבת צו זיי, עס איז אים ניט געפֿעלן דאָס העמד, װאָס זײ האָבן אים אױסגעפּרעסט. דערנאָך האָט ער ניט געװאָלט גײן מיט אַלע מײדלעך שפּאַצירן. עס איז ניט שײן, זאָגט ער, מיט פֿיר, נאָר מיט צװײ און צװײ. אַז ער האָט זיך שױן געהאַט אָנגעטאָן, האָט ער איבערגעקוקט די מײדלעך, און צום ערשטן מאָל איז אים עפּעס ניט געפֿעלן געװען, װי זײ גײען אָנגעטאָן. געהײסן אַראָפּרײַסן די גרױסע פֿעדערן פֿון די קאַפּעלושן. די מײדלעך האָבן אים אָנגעקוקט װי משוגע. נאָר פֿאַרפֿאַלן, ער האָט געהײסן. ער האָט זײ געפֿירט, ניט װי תּמיד פֿיר אין אײן שערענגע, נאָר צװײ און צװײ, װי גענדז, אין זאַקסישן גאָרטן אַרײַן. די אָװיצאָװע אַלעע אין גאָרטן איז פֿול געװען מיט שפּאַצירער, יונגען און מײדן

קיין קראַגן האָט ער ניט געטראָגן, דערפֿאַר אַ רױטן, שמאָלן, לאַנגן קראַװאַט, װאָס אַ מױד האָט אים אױסגענײט פֿון אַ רױטן באַנד, און זײַנע גלאַנצנדיקע כאָלעװעס האָבן געפֿינקלט פֿון דער װײַטנס. דער עולם האָט אים געקענט, און אײן יונג האָט געשטופּט דעם צװײטן, זעט, זעט, קאַנאַריק גײט מיט זײַנע כּלות! די מײדלעך האָבן געװוּסט, אַז מען קוקט זײ נאָך, און זײ זײַנען שטאָלץ געװען אַרױף. אויפן שפאציר האט ער זיך אנגעטראפן מיט שליימעלע שלאסנהעקער. יענער איז אויך געגאנגען מיט זיינע כלות, נאר קאנאריקס כלות זענען געגאנגען שענער אנגעטאן און זענען געווען שטאלצער. און יענע מיידלעך האבן זיי מקנא געווען. ווייל זיי האבן געוואוסט אז קאנאריק פירט זיינע נקבות אין טעאטער און שליימעלע שלאסנהעקער זשאלעוועט א גראשן. זאמלט זיך א פארמעגן חתונה צו האבן. די יונגען האָבן זיך אָנגעקוקט. מאָטקע האָט אויפֿגעהויבן די אויגן און געקוקט אויף שליימעלע מיט אַ שפּאָטישן געלעכטערל, און שליימעלע האָט אויסגעמיטן זײַן בליק, אים ניט געוואָלט זען. סוף פֿון זײַט איינס, קאַסעט זעקס.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישע פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי, אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין יהושע שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.